זאגט די הייליגע גמרא, וואו האלט מען רבותי? האלט מען. מ ז עמוד א' ביי די צוויי פינטלעך אינמיטן פון די עמוד וואס האבן מיר אנגעהויבן נעכטן אז כל העונה אמן יותר מדאי איינער וואס ציט אויס זיין אמן מער ווי מער ווי נערמאל מער ווי ס'פעלט אויס ער זאגט אמן איז ווי תוספות איז מסביר ס'פארלירט די משמעות. ס'פארלירט די משמעות פון די ווארט אמן. ובכן איז אינו אלא טועה דאס נאר א טועה. גייט זיך יעצט די גמרא אריינלאזן אין א קליינע שמועס'ל פון פארשידענע וויכטיגע הלכות פון אמן. און אונז גיימער זען אז די עניות אמן איז בכלל נישט אזא פשוט'ע זאך. סיי ווען א מענטש ווערט נכשל דערין איז די גמרא זאגט ס'קומט זייער הארבע עונשים. און מידה טובה מרובה.

סטאק אינדערמיט, ער ענטפערט נישט די ענדע, ער זאגט נישט די ענדענינג ווי ס'ברויך געזאגט צו ווערן, ולא אמן יתומה, וואס מיינט אמן יתומה, קוקטס אריין אין רשי שלא שמע הברכה, ער הערט נישט וועלכע ברכה, ער לייגט נישט צו קאפ, זיינע אויערן ארבעטן נישט, ער ווייסט נישט וואו מען האלט, אלא ששמע שעונין אמן, ער הערט די גאנצע ציבור ענטפערט אמן און ער ענטפערט אויך, פרעגט יעצט סיי רש י און סיי תוס' פרעגן די קשיא פון די באקאנטע גמרא, והא דאמרינן בהחליל. שבאלכסנדריא של מצרים היו מניפים בסודרין כשהגיע עת לענות אמן אין אלעקסאנדריע געווען אזא גרויסע בית מדרש אז מען האט נישט געקענט הערן די בעל תפילה פלעגט מען אויפהייבן א שמאטע ביים בלעמער אזוי די גאנצע ציבור זאל וויסן אז מען האלט יעצט ביים אמן שטימט דאך עס נישט מיט דעם וואס אונז האבן דא יעצט געזאגט איז אלמא לא שמעי וקא ענו אפילו. זיי הערן נישט האבן זיי געענטפערט דו זאגסט דאך אז מען דארף הערן, אויף דעם איז די תירוץ הנהו מידע ידעי שהם עונים אחר ברכה ועל איזה ברכה הם עונים, זיי האבן מיטגעהאלטן א גאנצע צייט דעם דאווענען און זיי האבן געוואוסט די בעל תפילה האלט יעצט ביי צמח ביי שמע קולינו, מען האט פשוט נישט געקענט הערן, דא רעדט מען פון א מענטש דארט איז געווען די פראבלעם איז שלא שומעים את הקול, סאו די פראבלעם איז נישט אזוי ווייט ווען מען הערט נישט במציאות די די קול פון די בעל תפילה ווייל עס איז צו גרויס הערט מען נישט, על כל פנים דארפסט וויסן אויף וועלכע ברכה דו ענטפערסט אבער אז דו ענטפערסט אמן. אן דעם וואס דו ווייסט אויף וועלכע ברכה עס גייט ארויף, עס איז א אמן יתומה ווייל דער אמן האט נישט קיין טאטע, די אמן ווייסט נישט וואו באלאנגט. שטייט ווייטער, לא יזרוק ברכה מפיו, במהירות שדומה עליו כמשא אלא שחוק קבוע לו, א מענטש זאל נישט זאגן קיין ברכה אפגעכיפטערהייט שהכל נהיה בדברו, נאר וואס דען, א ברכה דארף קומען מיט ישוב הדעת, מיט מתינות, מיט מיט מיט די ריכטיגע כוונה. מיין שווער האט זיך טאקע אזוי געפירט און יעדע ברכה איז געווען א גאנצע עבודה, זאגט די הייליגע גמרא ווייטער בן עזאי אומר כל העונה אמן יתומה רחמנא לצלן יהיו בניו יתומים חטופה איינער וואס כאפט די ברכה אזוי ווי אונז האמיר אויבן געזען יתחטפו ימיו ס'איז אויך א ענין פון קיצור ימיו קטופה יתקטפו ימיו.

עסן כדי צו קענען זיך מצרף זיין לזימון מיט רב ושמואל, אמר ליה רב מה דעתך, וואס איז דיין פלאן דא אז דו עסט אזוי שנעל, לאצטרופי בהדן, דו ווילסט דיך מצרף זיין מיט אונז צו זימון, אנן אכילנא לן, אונז האבן שוין אפגעגעסן, און אז אונז האבן שוין אפגעגעסן האבן אונז שוין, איז עס אזוי ווי אונז האבן שוין געענדיגט די סעודה, און דיין מיטעסן גייט נישט העלפן אז ס'זאל זיך דא שאפן א חיוב זימון, אמר ליה שמואל האט זיך שמואל געדינגען, האט ער געזאגט צו זיין חבר רב, אילו מייתי לי, ארדיליא, אויב וואלט מען פאר מיר געברענגט ארדילין ווי רשי טייטשט אז מען רעדט דא פון כמהין ופטריות, אויב וואלט מען דא געברענגט מאשרומס פאר קינוח סעודה פאר קאמפאוט איז ווי רשי זאגט אז שמואל האט דאס ליב געהאט און דאס וואלט געווען פאר אים א גוטע דעזערט, אדער וגוזליא לאבא, רב האט מען גערופן אבא, אדער אויב וואלט מען געברענגט גוזלות, קליינע פייגלעך פלייש, וואלט מען געברענגט פאר דיר מי לא אכלינן, וואלסטו עס ווען דען נישט געגעסן? אין אנדערע ווערטער טענה'ט דא שמואל, ווען מען ברענגט ווען אריין די גוט סטאף פאר דעזערט, וואלט סיי איך און סיי רב, דו, אונז וואלט מען ווייטער געגעסן, פשט איז אונז זעמער נאכנישט דאן אינגאנצן מיט אונזער סעודה, אונז עסן מיר נישט ווייטער ווייל אפשר האבן אונז נישט וואס. אבער אין אונזער מיינד וואלט זענען אונז נאך גרייט ווייטער צו עסן ממילא הייסט עס נאך ווי אונז האלט מיר אינמיטן די סעודה און ממילא קען זיך דער רב שימי בר חייא יא מצרף זיין תוס' זאגט אין אנדערע ווערטער ווילאנג מען זאגט נישט נברך שאכלנו משלו אדער הב לן ונברך אז מיר זענען גרייט צו בענטשן און איך בין מכריז און מגלה דעת אז איך האלט מער נישט ביים עסן איז קוק איך עס נישט אן ווי גמר הסעודה ווייל ברענגט מען אריין גוטע זאכן איך האב דאך נאכנישט אפגעמאכט איך גיי נישט ווייטער עסן. ציילט די גמרא נאך א מעשה, תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא זענען געזיצן און געגעסן, על רב אחא איז אינמיטן איז אנגעקומען רב אחא, אמרי, האבן זיי זיך אנגערופן דארט אתא גברא רבא דמברך לן, ס'איז אנגעקומען א גרויסער תלמיד חכם וואס אים גייט מען מכבד זיין מיט בענטשן, אמר להו, האט רב אחא געזאגט מי סבריתו האלט עטס דגדול מברך אז דער דער גדול דער תלמיד חכם ער גייט בענטשן אפילו ער איז געקומען שפעט? ס'איז נישט אמת, עיקר שבסעודה מברך דווקא דער וואס איז געווען איינער וואס איז געווען דארט מתחילת הסעודה אזוי טייטשט רשי בתחילת ההסבה און ווען מ'האט זיך ווען מ'האט זיך מיסב געווען צו די סעודה ער דארף בענטשן ענדערשער ווי ענדערשער ווי די תלמיד חכם, ממילא עטס קענטס מיר נישט געבן קיין בענטשן, העלא? ני? יא, איך האלט אינמיטן פארלערנען, ווען איך ענדיג וועל איך קומען, אקעי? הצלחה. לאמיר באלד רעדן זייער גוט מענטשן. ווי האלט מען דא? מי סבריתו דגדול מברך עיקר שבסעודה מברך דווקא דער וואס איז געווען, בקיצור רב אחא טענה'ט אז איך בין נישט דער וואס דארף דא בענטשן ווייל איך בין געקומען שפעט, איך בין נישט דא געווען בתחילת הסיבה, זאגט די גמרא אז ער איז נישט גערעכט נאר די תלמידי דרב זענען יא גערעכט, והלכתא גדול מברך אז ס'קומט זיך טאקע יא בענטשן פאר רב אחא, אדער אין סיי וועלכע פאל ווען א גדול איז דא צווישן די מסובין, אף על גב דאתא לבסוף, אפילו ער איז אנגעקומען שפעט, די חיוב אז דער גדול זאל זיין דער מברך, וואס דאס איז דער עיקר דין זימון אז א גדול איז מברך, איז וויכטיגער ווי דאס אז איינער וואס איז געווען בתחילת הסיבה זאל בענטשן, יעצט דארף מען צוריק אריינקוקן די משנה, מ'האט געהאט אין די משנה, דף מ ה, גייען מיר צוריק אין די משנה, איז געשטאנען דארט, אז די משנה רעכנט אויס איינער וואס האט געגעסן זאכן וואס זענען נישט אזוי אסור, איז קען מען אים מצרף זיין צו זימון, איינער וואס האט געגעסן זאכן וואס זענען ממש אסור קען מען נישט מצרף זיין צו זימון, ס'דא א פראבלעם בוצע ברך נאץ השם, ווי די געווענליכע משל פון בוצע ברך נאץ השם מיינט איינער גנב'עט. גזל סאה, ער האט גע'גנב'עט ווייץ און און ער האט עס צומאלן און ער האט געמאכט דערפון א ברויט און און ער גייט מאכן א ברכה ס'איז א בוצע ברך נאץ השם, דו גנב'סט און אויף דעם לויבסטו דעם אייבערשטן, איז די זעלבע זאך דא לגבי זימון, איז געשטאנען אין די משנה פארשידענע פעלער, די ערשטע זאך איז געווען אכל דמאי אז א מענטש האט געגעסן דמאי וואס איז אסור מדרבנן, אז א מענטש האט געגעסן דמאי וואס איז אסור מדרבנן טענה'ט. די משנה אז מען קען אים יא מצרף זיין צו זימון פרעגט די גמרא פארוואס הא לא חזי ליה און ווי רשי שמועסט דא אויס והוה ליה ברכת זימון הבאה בעבירה דמאי איז א איסור דרבנן וכתיב בוצע ברך נאץ השם ואמר מר הרי שגזל סאה של חיטים וטחנה ואפאה ובירך עליה אין זה מברך אלא מנאץ מילא פארוואס ביסטו מתיר זימון ווען א מענטש האט געגעסן דמאי ענטפערט די גמרא זייער א אינטערעסאנטע תירוץ כיון דאי בעי מפקר להו לנכסיה והוי עני וחזי ליה די הלכה איז אז א ארעמאן מעג יא עסן דמאי. די גאנצע דין דמאי איז א חומרא זאגט רשי, ווייל רוב עם הארצים האבן יא געמעשר'ט, און חזל האבן געהייסן חושש זיין אויף דעם מיעוט וואס מעשר'ט נישט, אבער חזל האבן אויך געזאגט אז אז עניים מעגן יא, מ'מעג געבן פאר א עני פון דמאי, יעצט וועט מען שוין זעהן, ער גייט ברענגען, די גמרא גייט ברענגען א משנה, איז יעצט דער מענטש וואס זיצט דא ביי זיין סעודה און ער עסט דמאי, ער האט א וועג ארויס, וואס די וועג ארויס? ער קען מפקיר זיין אלע זיינע נכסים, באקומט ער א דין עני, אז ער באקומט א דין עני, מעג ער דאך עס עסן, מילא ס'הייסט שוין חזי ליה, ס'איז אביסל ווי מ'זאגט א שווערע תירוץ, ווייל למעשה האט ער דאך נישט מפקיר געווען, אז ער האט נישט מפקיר געווען איז ווייטער די איסור, על כל פנים לכאורה נוצט עס די גמרא אלץ לראיה בעלמא אז די איסור דמאי איז אין א געוויסע זין א שוואכערע איסור, אז זעסט דאך אז די עני מעג עס עסן, אז ס'הייסט נאכנישט אזויפיל איסור, במקום פון זימון, און חזל ווילן דיר יא לאזן מזמן זיין, זאגט די גמרא, ווי זעה איך אז א עני מעג עסן דמאי, דתנן אונז האמיר געלערנט מאכילין את העניים דמאי. מאכילין את העניים דמאי, מען מעג עסן, געבן צו עסן פאר א עני דמאי, ואת האכסנאי דמאי, זאגט רשי זייער אינטערעסאנט, וואס מיינט אכסנאי, אכסנאי מיינט חיל של מלך, דאס איז א באטליאן פון מיליטער לייט שמטיל על בני העיר לזונם זיי קומען אן אין א שטאט האט די מלכות וויאזוי האבן זיי געהאט צו עסן האט די מלכות געצווינגען אז אויב די באטליאן גייט יעצט דורך די שטאט דארפן די שטאטישע איינוואוינער צושטעלן צו עסן פארן מיליטער איז והרי הם כעניים זיי האבן אויך א דין עניים פארוואס זאגט רשי זייער אינטערעסאנטע ווערטער לפי שהם שלא במקומם ווען א מענטש ס'איז וויכטיג צו וויסן אז ווען א מענטש איז נישט אויף זיין פלאץ איז א גאסט אין שטאט אין א געוויסע זין האט ער א דין עני ער האט נישט זיינע צרכים ער האט נישט ווי צו עסן אפילו אינדערהיים איז ער איז ער קאמפארטעבל ער איז יעצט אינטערוועגנס האט ער א דין עני גיימער ווייטער ואמר רב הונא זאגט די גמרא תנא בית שמאי בית שמאי תנא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא בית שמאי אומרים אין מאכילין את העניים ואת האכסנאי דמאי אז בית שמאי דינגט זיך עס איז נישט דא די היתר אז א עני מעג עסן פון דמאי, און תוס' פרעגט שוין וואס ווילסטו דא? איך מיין הלכה איז נישט ווי בית שמאי, און פארוואס ברענגסטו מיר דא בכלל די שיטת בית שמאי? איז זאגט, און אויך ס'דאך נישט נוגע אין אונזער שמועס, אונזער משנה זאגט דאך אכל דמאי, און איך מוז דאך זאגן אז ס'איז דא א צד היתר, און די צד היתר איז ווייל ער קען מפקיר זיין זיינע נכסים און ווערן א עני, פשט איז אונזער משנה גייט דאך אויך מיט דעם גאנג אז א עני מעג יא עסן דמאי, תוס' ענטפערט אז איך וויל זאלסט וויסן אז אויב גייסטו אמאל טרעפן א ברייתא וואס זאגט אז א עני מעג נישט עסן קיין דמאי זאלסטו וויסן אז ס'איז בית שמאי, וועגן דעם זאג איך דיר שוין יעצט אז דאס איז שיטת בית שמאי. איז געשטאנען נאך א פאל אין די משנה ווען מ'קען נוצן, ווען מ'קען מצרף זיין לזימון, דאס איז א מעשר ראשון שנטלה תרומתו, וואס איז מעשר ראשון? איז ס'דא די ערשטע פאר סטעפס. לאמיר דורכגיין די ערשטע פיר סטעפס, ווען א איד האט געהאט א פעלד און ער האט געשניטן זיין תבואה, די ערשטע סטעפ איז געווען נמרח בכרי, ער האט געמאכט דערפון א שער, ער האט עס אפגעשיידט פון, ער האט אפגעשיידט די שמוציגע פון די דאס און עס איז געבליבן מיט די ריינע, עס איז געווען גמר מלאכה לאמיר עס רופן, איז די ערשטע זאך וואס וואס מען האט געדארפט. די תורם זיין איז געווען תרומה, תרומה גייט פארן כהן, ס'האט נישט קיין שיעור, איז מדאורייתא איז אפילו במשהו, די רבנן זאגן שוין אז מען קען געבן בעין יפה, מען קען געבן מער, מען קען געבן ווייניגער, דאס איז תרומה וואס גייט פארן כהן. נאכדעם וואס די כהן איז אוועק געגאנגען איז געקומען דער לוי, און דער לוי האט גענומען מעשר, מעשר מיינט א צענטל, נאכדעם וואס דער לוי האט גענומען מעשר, האט דער לוי אליין געהאט א חיוב צו געבן תרומת מעשר, וואס דאס איז א צענטל, פון דאס וואס די לוי האט גענומען איז דארף ער געבן יעצט א צענטל פארן כהן, ער האט געהאט זיין אייגענע חיוב דער לוי און נאכדעם איז זיינס וואס די רעסט איז חולין. יעצט איז געשטאנען אין די משנה מעשר ראשון וואס דאס איז די לווי'ס פארשען שניטלה תרומתו וואס ער האט אראפגענומען זיין חיוב וואס עס דארף גיין פארן כהן איז אויב איינער עסט דאס, איז קען מען אים מצרף זיין לזימון? פרעגט די גמרא פשיטא, וואס איז די צד איסור דא? ענטפערט די גמרא, לא צריכא, דא רעדט זיך אז מען האט געסקיפט א סטעפ, דער לוי איז אנגעקומען נאך פאר דער כהן האט אראפגענומען זיין חלק, דער כהן איז דאך דער ערשטער וואס נעמט תרומה, ער דארף נעמען אביסל, דער לוי האט געסקיפט די סטעפ, און ער נעמט זיך זיין חלק, איז אין זיין מעשר ליגט דאך אויסגעמישט זאכן וואס לכתחילה וואלט געדארפט גיין פארן כהן, איז אבער די הלכה איז אז דער לוי האט נישט קיין צוויי חיובים, ער האט נאר חיובים צו געבן תרומת מעשר, דאס איז א צענטל פון זיין חלק וואס ער באקומט, אבער ער דארף נישט צוריק גיין צו די אריגינעלע חיוב פון די ערשטע תרומה וואס מ'האט געדארפט געבן פארן כהן. פשיטא לא צריכא אלא שהקדימו בשבולים. די ערשטע זאך וואס מ'דארף וויסן אז די די לוי איז אנגעקומען דא ווען די תבואה איז נאך געווען אין די זאנגען, אז ס'איז נאך געווען אין די זאנגען איז נאכנישט געווען בעצם די חיוב, ס'איז נאכנישט געווען קיין גמר מלאכה וואס זאל שאפן די חיוב צו געבן פארן כהן, און דעמאלטס ווען כ'האב נאכנישט געהאט די חיוב צו געבן פארן כהן והפריש ממנו תרומת מעשר האט ער אינגאנצן געסקיפט די סטעפ. פון געבן תרומה פארן כהן, און ער האט זיך גענומען זיין חלק, און נאכדעם האט ער געגעבן תרומת מעשר. אבער ולא הפריש ממנו תרומה גדולה, ער איז נישט צוריק געגאנגען צו די אריגינעלע חיוב פון געבן תרומה גדולה, און ס'הייסט נישט קיין איסור'דיגע אכילה, מ'קען אים מצרף זיין לזימון, כדרבי אבהו דאמר רבי אבהו אמר ריש לקיש, מעשר ראשון שהקדימו בשבולים, ממש אזא מעשה, ווען דער לוי נעמט, זיין חלק נאך פאר ס'איז געווען די חיוב פון תרומה, און דער כהן האט קיינמאל נישט באקומען זיין חלק, איז פטור מתרומה גדולה, דארף מען נישט געבן קיין תרומה גדולה, שנאמר שטייט אין פסוק והרמותם ממנו תרומת השם, די תורה רעדט צום לוי, ער זאגט אים והרמותם ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר, אז דו זאלסט געבן דיין חלק דיין מעשר, איז אבער פשט אז מעשר מן המעשר אמרתי לך, ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר, אין אנדערע ווערטער די לוי ביי די טיים ס'קומט אן צו אים איז נאר דא איין חיוב, און הגם מ'האט געסקיפט וואס? די געווענליכע תרומת מעשר וואס ער דארף געבן, אויב האט מען געסקיפט א סטעפ דארף ער נישט צוריק גיין. אמר רב פפא לאביי, דא מ'זאל געדענקן די צוויי נעמען וואס די גמרא גייט באלד צוריק קומען דערצו, אמר רב פפא לאביי אי הכי אפילו הקדימו בכרי נמי, האסט דאך א פסוק וואס פטר'ט די לוי פון געבן עפעס מער ווי זיין אייגענע שער, זיין תרומת מעשר, ער דארף נישט צוריק גיין, פארוואס ביסט זאגסט עס נאר ווען ס'איז געווען הקדימו בשבולים, און און די מען האט נאך נישט געהאט געמאכט דא קיין גמר מלאכה, און מען האט און דעמאלטס איז די לוי געקומען און גענומען זיין חלק, זאג עס אפילו ווען ס'איז געווען ווען ס'איז געווען הקדימו בכרי, די לוי איז אנגעקומען ווען מען האט שוין געהאלטן נאך גמר מלאכה, אמר ליה עליך אמר קרא, אויף דיר האט די. תורה געזאגט א פסוק אז מכל מעשרתיכם תרימו, די פסוק רעדט דא ווייטער צום לוי און ער זאגט אים מכל מעשרתיכם תרימו, און די פסוק זאגט דארטן את כל תרומת ה' און עס איז א ריבוי, אז דער לוי דארף אלעס געבן, אז ער דארף אויך געבן די אריגינעלע תרומה, אויב אויב האט מען נאכנישט געגעבן די ערשטע תרומה וואס מען האט געדארפט געבן, איז יעצט אז די לוי האט עס, דארף עס די לוי געבן. אין אנדערע ווערטער כ'האב דא צוויי פסוקים, כ'האב דא איין פסוק וואס זאגט מיר אז די לוי געבט נאר זיין חלק, דאס איז תרומת מעשר, כ'האב א פסוק וואס זאגט מיר את כל תרומת השם אז די לוי געבט אויך די תרומה גדולה וואס די בעל הבית וואלט ווען געדארפט געבן, מילא צוטייל איך עס און איך זאג אז ווען ס'איז געווען גמר מלאכה און ס'האט זיך שוין געשאפט די חיוב, ס'האט זיך שוין געשאפט די חיוב צו געבן פארן כהן און די לוי האט אויסגעשפילט און נישט אויסגעווארט די כהן זאל נעמען, דעמאלטס דארף ער געבן, אויב ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין חיוב, ס'איז נאך געווען בשבולים, דעמאלטס דארף די לוי נישט געבן. פרעגט די גמרא מה ראית. אז דו האסט צוויי פסוקים פארוואס טיילסטו איין אז די חיוב איז ווען ס'איז געווען הקדים בכרי און די פטור איז ווען ס'איז געווען הקדים בשיבולים? ענטפערט די גמרא זייער פשוט האי אידגן והאי לא אידגן קוקטס אריין רש"י משעה שנתמרח בכרי נעשה דגן דעמאלטס ווערט עס דגן איז יא דגן מיינט אלס תבואה, ס'איז איינמאל ס'איז ריין, ס'איז ריין תבואה איז עס דגן, וכיוון דאיקרי דגן חלה עליו רשות כהן, דער בעל הבית ער האט געמאכט גמר מלאכה, ער זיצט דא מיט א פייל תבואה, איז דעמאלטס איז חל דערויף רשות כהן, דער כהן האט דא זיין שער, דכתיב ראשית דגנך תתן לו, אז פארן כהן זאלסטו געבן נאך גמר מלאכה ווען ס'איז ראשית דגנך, אבל בשבולין לא אידגן ולא חלה עליו רשות כהן, מילא עס איז בעצם די גמרא זאגט זייער א פשוטע סברה, אז ווען איך האב געמאכט גמר מלאכה און איך האב דא געהאט די חלות פון א חיוב פון געבן פארן כהן, אז איך געב אים נישט, פשוט איך בא'גנב אים. ס'דא דא זאכן, ס'דא דא אויסגעמישט אין די אין די שער, זאכן וואס דארפן אנקומען צום כהן. מילא אז כ'האב א פסוק וואס זאגט מיר אז די לוי דארף עס אפגעבן, זאג איך אז ס'גייט ארויף אויף דעם פאל ווען ס'איז שוין דא דא די רשות כהן, ס'איז שוין דא דא זאכן וואס באלאנגן פארן כהן. אויב האב איך א פסוק וואס זאגט מיר אז די לוי דארף נישט געבן, זאג איך, במקום וואס מ'איז קיינמאל נישט אנגעקומען צו א מצב אז זאל דא זיין זאכן וואס איז רשות כהן, וואס איז דא דא א חלות פון זאכן וואס דארפן אנקומען צום כהן, זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, געשטאנען אין משנה, מעשר שני והקדש שנפדו, א מעשר שני והקדש שנפדו, אויב האט מען דאס געגעסן, קען מען מצרף זיין לזימון, פרעגט די גמרא פשיטא, פארוואס נישט, ס'איז דא דינים אז א מענטש האט מעשר שני, און ער לייזט עס אויס אויף געלט, און ער טראגט ארויף די געלט קיין ירושלים, איז דאך פערפעקט, מילא די פרוכט וואס כ'האב דא, מחוץ לירושלים פארוואס זאל איך נישט מעגן עסן? ענפערט די גמרא הכא במאי עסקינן כגון שנתן את הקרן הקרן ולא נתן את החומש ס'דא א דין אז ווען א בעל הבית איז איז איז ער לייזט אויס מעשר שני אדער הקדש דארף ער צוגעבן א חומש ס'קען נישט זיין גלייך אויף גלייך צען דאלער פאר צען דאלער דארף אלץ צוגעבן א פיפטל איז און דא האט ער עס נישט געטון הא קא משמע לן דאין חומש מעכב ס'איז נישט מעכב די חלות איז געווען און דאס וואס איך עס יעצט איז חולין אפילו איך האב נישט געגעבן קיין חומש וועגן דעם קען איך עס מצרף זיין לזימון. שטאנען ווייטער אז שמש שאכל כזית קען מען אים מצרף זיין לזימון, דער הויז בחור, אויב האט ער געגעסן א כזית, פרעגט די גמרא פשיטא פארוואס נישט, מהו דתימא שמש לא קבע, דער שמש עס זיצט דאך נישט, און ווען וואלט ער ווען געווען א אנדערע מענטש וואס זעצט זיך נישט צו צו די סעודה סתם ער עסט דארטן שטייעדיג ער קומט און גייט, הולך ובא, זאגט רשי, איז אזא מין מענטש קען מען נישט מצרף זיין, די תירוץ איז אבער ווייל דער שמש דאס איז סדרו דאס איז זיין סדר, אזוי עסט ער, ממילא דאס איז זיין קביעות, און ממילא קען איך אים יא, קא משמע לן אז איך קען אים יא מצרף זיין, קומט זייער אן אינטערעסאנטע גמרא, והכותי מזמנין עליו, איז געשטאנען אין די משנה אז דו קענסט מצרף זיין, צוויי אידן קענען נעמען דעם כותי, דער כותי איז געווען אזא גר פון די פאלק פון כותי, און דו קענסט אים מצרף זיין, פרעגט די גמרא, אמאי, פארוואס? לאמיר שוין אננעמען ער איז א גוטע גר, לאמיר שוין אננעמען ער איז א אויסגעהאלטענע גר, ס'איז דא א מחלוקת, צו זייער גיירות איז א אויסגעהאלטענע גיירות אפילו על צד אז עס איז א גוטע גיירות לא יהא אלא עם הארץ זאל און קיין גרויסע גאונים זענען זיי נישט געווען די כותים זאל איך אים אנקוקן ווי אן עם הארץ ותניא אונז האבן געלערנט א ברייתא אין מזמנין על עם הארץ דריי עם הארצים צווישן זיך קענען מאכן זימון אבער א תלמיד חכם צוויי תלמידי חכם זאלן נישט נעמען איין עם הארץ ס'איז נישט קיין כבוד און דא אין די משנה וואס זעט אויס אז ווייסט והכותי מזמנן עליו זעהט אויס ווי מ'קען אים מצרף זיין. זאגט די גמרא צוויי תירוצים, אביי אמר בכותי חבר, מ'רעדט פון א כותי א תלמיד חכם, פשט איז על פי רוב זענען זיי טאקע געווען עם הארצים, וואס האט זיך געקענט מאכן אן אויסנאם אז אונז זאלן מיר האבן א כותי א תלמיד חכם, רבא אמר אפילו תימא בכותי עם הארץ, אז דא וואס איך געב דיר א רעכט צו מצרף זיין א כותי, רעדט מען אפילו א כותי א בור עם הארץ וואס קען נישט קיין לערנען, והכא. בעם הארץ דרבנן, דפליגי עליה דר' מאיר עסקינן, דאס וואס אונז האמיר א ברייתא וואס זאגט אונז אז מען טאר נישט מצרף זיין קיין עם הארץ, רעדט מען נישט סתם אן עם הארץ וואס קען נישט לערנען, מען רעדט פון עם הארץ פון די אה אונז וועלן מיר שוין זען א הגדרה וואס די רבנן געבן, און די רבנן קריגן זיך מיט ר' מאיר, און לאמ און אזא סארט עם הארץ קען מען נישט מצרף זיין, לאמיר זען, דתניא זאגן מיר אין א ברייתא איזהו עם הארץ, ווער הייסט עם הארץ וואס איך קען אים נישט מצרף זיין לזימון, כל שאינו אוכל חוליו בטהרה. איז ר' מאיר איז זייער מחמיר אז איינער וואס איז נישט מקפיד אויף חולין בטהרה אז זיינע זאכן זאלן נישט האבן קיין טומאה איז הייסט שוין עם הארץ וחכמים אומרים כל שאינו מעשר פירותיו כראוי איינער וואס געט נישט קיין מעשר כראוי איז ווען אונז האבן געהאט א ברייתא וואס זאגט אז מען זאל נישט מצרף זיין לזימון א עם הארץ רעדט מען אזא מין עם הארץ פון די חכמים דא וואס זיי זאגן אז איינער וואס מעשר'ט נישט פירותיו כראוי קען נישט מצרף זיין פירט די גמרא אויס והני כותאי אונזערע כותים וואס אונז רעדן מיר דא אין די משנה אז מ'קען זיי מצרף זיין לזימון עשורי מעשרי, זיי זענען יא זייער זהיר זיי זענען יא זייער זהיר אין מצוות מעשר וועגן דעם שטייט אין אונזער משנה אז א כותי מזמנין עליו ווייל ער פאלט ארויס פון די קאטאגאריע פון עם הארץ פון די חומר כדחזי אזוי ווי אונז זעהן דבמאי דכתיב באורייתא מזהר זהירי זאכן די כותים זאכן וואס איז געשטאנען קלאר אין די תורה זענען זיי זייער זענען זיי זייער זהיר דאמר מר אונז האבן געלערנט כל מצוה שהחזיקו בה כותים הרבה מדקדקים בה כל אזוי דארף מען טייטשן דאמר מר כל מצוה שהחזיקו בה. כותים, די מצוות וואס די כותים האבן יא אנגענומען, זאכן וואס שטייט קלאר אין די תורה, הרבה מדקדקין בה יותר מישראל, זענען נאך פרומער ווי סתם א איד, ווי מ'זעט אמאל א בעל תשובה, א גר, איז נאך פרומער ווי סתם א איד, די כותים זענען אויך, זאכן וואס זיי האבן גענומען, זענען זיי געגאנגען עד הסוף, זאכן וואס זיי האבן נישט אנגענומען, האבן זיי נישט אנגענומען, סאו טו רעפ איט אפ, אונז האמיר א חכמים וואס זאגן אז עם הארץ מיינט. איינער וואס איז נישט זהיר אין מצוות מעשר, אונז האבן מיר, אונז ווייסן מיר אז די כותים זענען זייער זהיר אין מצוות מעשר, נישט נאר וואס זיי זענען זייער זהיר אין מצוות מעשר, זיי זענען נאך פרומער ווי א סתם איד, מילא ווען ס'קומט צו מצוות זימון קען איך זיי יא מצרף זיין ווייל נישט דאס, ווייל זיי זענען נישט די עם הארצים פון וואס מען רעדט. תנו רבנן, זייער אינטערעסאנטע גמרא, איזהו עם הארץ, ווער הייסט עם הארץ וואס מען רעדט אין דזשענערל, ווען מען רעדט באופן כללי פון עם הארץ, כל שאינו קורא קריאת שמע ערבית ושחרית, ער טוט נישט די בעיר מינימום צו זאגן די. פרשיות התורה וואס מען דארף זאגן צוויי מאל א טאג, הייסט ער עם הארץ דברי ר' אליעזר ר' יהושע אומר כל שאינו מניח תפילין בן עזאי אומר כל שאין לו ציצית בבגדו ער גייט מיט א בגד פון ד' כנפות אבער ער טראגט נישט קיין ציצית ר' נתן אומר כל שאין מזוזה על פתחו ער טראגט נישט קיין ער האט נישט קיין מזוזה אויף זיין טיר ר' נתן בר יוסף אומר זייער שארף כל שיש לו בנים ער האט קינדער ואינו מגדלם לתלמוד תורה איז דו קענסט נישט לערנען וכדומה פארוואס שיקסטו נישט דיינע קינדער לערנען אחרים אומרים אחרים זאגן נאך שארפער אפילו קרא ושנה א איד לערנט אבער לא שימש תלמידי חכמים דא דארף מען אריין קוקן אין רש י זאגט רש י וואס מיינט שלא שימש תלמידי חכמים היא גמרא התלויה בסברא שהיו נותנים לדברי משנה דאס די אלע טעמים וואס מ'פלעגט מיט דעם מסביר זיין שהיו נותנים למשנה טעם מ'האט מסביר געווען אזוי א משנה והיו מתאספים יחד תלמידי חכמים פלעגן זיך צאמזעצן ועוסקים בכך והיא דוגמת הגמרא שסדרו אמוראים אזוי האט מען אייביג געלערנט. אונזער אונזער גמרא איז אקיומולעישאן פון פיר הונדערט יאר וואס די אמוראים האבן זיך מפלפל געווען אין בית מדרש וואס דאס איז געווען די דרך הלימוד פון אין אלע דורות אז מען האט גענומען א הלכה מען האט זיך מפלפל געווען מען האט עס אויסגעקאכט. איינער וואס איגנארט די קאנווערסעישאן ער לערנט זיך סתם זיינע קיצור הלכות, ברייתות מיט משניות, דאס הייסט נישט קיין תלמיד חכם ווייל ער ווייסט נישט וויאזוי זיך צו פירן. זאגט די גמרא אמר רב הונא הלכה כאחרים איינער וואס קען נישט קיין גמרא איז דער הייסט עם הארץ רמי בר חמא פארציילט די גמרא א מעשה לא אזמין עליה דרב מנשיא בר תחליפא ער פלעגט סנאבן רב מנשיא בר תחליפא אז ער האט אים קיינמאל נישט מצרף געווען פאר זימון דתנא ספרא ספרא וספרי והלכתא ער האט געלערנט ספרא ספרי והלכתא מיינט משניות אבער ער האט געהאלטן אז ער לערנט נישט קיין גמרא ווייל אז ער לערנט נישט קיין גמרא איז ער עם הארץ, ער וויל אים נישט מצרף זיין צו זימון, כי נח נפשיה דרמי בר חמא, ווען רמי בר חמא איז געשטארבן אמר רבא, האט רבא געזאגט לא נח נפשיה דרמי בר חמא, אלא דלא אזמין ארב מנשיא בר תחליפא, אויף דעם וואס ער האט מזלזל געווען בכבודו פון רב מנשיא בר תחליפא איז געקומען אן עונש אז רמי בר חמא איז געשטארבן, זאגט די גמרא והתניא, איי אחרים אומרים אפילו קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים הרי זה עם הארץ, לכאורה האט דאך רמי בר חמא געטון ריכטיג, ער האט געהאלטן רב מנשיא בר תחליפא איז עם הארץ, מ'קען נישט מצרף זיין לזימון. ער לערנט נישט קיין דאס, ענטפערט די גמרא, שאני רב מנשיא בר תחליפא דמשמע להו לרבנן ורמי בר חמא הוא דלא דק, בעצם האט ער יא משמש געווען תלמידי חכמים נאר רמי בר חמא האט עס נישט געזען, לא דק אבתריה, ער האט נישט גוט נאכגעקוקט, און מען האט עס נישט געזען אזוי בולט, וואלט ער ווען גוט נאכגעקוקט וואלט ער געזען אז ער טוט דאס אויך, לישנא אחרינא דשמע שמעתתא מפומייהו דרבנן וגריס להו און כצורבא מרבנן דמי אז ער פלעגט הערן אלע מסקנות, ער האט טאקע נישט געווען אין בית מדרש און נישט מיטגעהאלטן די פלפולים באט ער פלעגט יא מקבל זיין די מסקנות ממילא האט ער געוואוסט וויאזוי זיך צו פירן, און א מענטש וואס פאלגט נאך, ער גייט נאך, די אפילו ער איז נישט פארט פון די קאנווערסעישן אבער ער גייט נאך וויאזוי מ'האט זיך מפלפל געווען אין בית מדרש און ער נעמט אזוי אן, ער הייסט א צורבא מרבנן און מ'דארף זהיר זיין בכבודו, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, בסייעתא דשמיא.